משיחת א' דראש חודש מר חשוון תשמ"ג. וואס כדי צו מאכן לייכטער ביי זיך דעם אננעמען אויף זיך און דורכפירן דערנאך בפועל די אלע החלטות טובות פון חודש תשרי, אנהייבנדיג אז ויעקב הלך לדרכו טוט ער ווי שטייט אין שלחן ערוך אז איידער הנהג בהם מנהג דרך ארץ פון דרכו כפשוטו, איז פריער איז ער בבית הכנסת, דערנאך איז ער מבית הכנסת לבית המדרש, און ערשט דערנאך איז הנהג בהם מנהג דרך ארץ ויעקב הלך לדרכו כפשוטו. איז כדי דאס זאל זיין בתכלית השלימות דארף ער טון כל התלוי בו אז דאס זאל ביי אים זיין בפשטות אויף אזוי פירן זיך פריער בית הכנסת דערנאך בית המדרש, און דערנאך הנהג בהם מנהג דרך ארץ, זיינען מבאר רבותינו נשיאינו, און אזוי זעט מען דאס אויכעט אין מעשה רב, אז בשעת א החלטה ווערט נתפרסם ברבים און זי ווערט אנגענומען פון א רבים, על אחת כמה וכמה פון א ציבור, און זי ווערט אנגענומען אויכעט מיט פרטי ההחלטה, ובמיוחד בנוגע למעשה בפועל, איז ווערט מבואר בארוכה אין קונטרס החלצו, וואס דאס איז דאך כידוע א מאמר פארבונדן מיט שמחת תורה און נאכהער איבערגעחזרט אין פרשת נח, און פארבונדן מיט א ענין פון באזוכן, א ענין פון אהבת ישראל, כידוע דער סיפור בזה, דעמאלט געווען דער צייט מצד הטרדות פון תשרי, און ניט געווען קיין זמן אויף אפגעבן כבוד די אנשי המשפחה דורך באזוכן זיי מיט א יום טוב'דיגן באזוך, בשעת ס'איז געקומען נח, פרשת נח און די אורחים זענען זיך פאנאנדער געפארן מיט כל העניינים הקשורים בזה, איז אט דעמאלט פלעגט מען מקיים זיין דעם ענין פון אהבת ישראל און אהבת המשפחה ביז על ידי ביקור כפשוטו, וואס דערפאר איז אויכעט אזוי געווען אויכעט דעם ענין מיטן איבער'חזר'ן דעם מאמר החלצו, וואס אין דעם מאמר החלצו רעדט זיך אויכעט וועגן דעם ענין פון אהבת ישראל ביז אין תכלית השלימות בזה, און וואס דארט איז ער אויכעט מבאר בפשטות אז בשעת ער וויל אננעמען א החלטה טובה, און אז ער האט א ברירה אז ער קען דאס אננעמען ברבים ובצירוף רבים, בצירוף מיט נאך עטליכע, על אחת כמה וכמה בצירוף פון א גאנצן ציבור, אט דעמאלט איז מען מערער זיכער אז ס'וועט זיך אפטון בפועל ובתכלית השלימות ביז נאך מערער וויפיל מ'האט לכתחילה מחליט געווען, ווארום מי שיש לו מנה רוצה מאתים על פי טבע שהטביע הקדוש ברוך הוא, און אויב דאס איז אזוי אין עניינים גשמיים, על אחת כמה וכמה אין עניינים רוחניים. וואס אזוי איז אויכעט בנוגע לענייננו, אז בכל שנה ושנה, אז מען גייט אריבער פון חודש תשרי אין חודש חשוון, דארף מען זיך דעמאלט האבן א תוספת כח אז מען זאל זיכער דורכפירן, די אלע החלטות טובות וואס מען האט אנגענומען במשך פון חודש תשרי און נאך מערער דורכפירן זיי מיט תכלית השלימות און נאך מערער אין אן אופן פון יתרון האור מן החשך ווארום ער גייט אריבער פון א חודש המרובה במועדות אין א חודש וואס ער איז מרובה מיט ענייני חול ורשות. איז אט דעמאלס זאל ער זיך משתדל זיין אננעמען די החלטה ברבים ובציבור, ווער רעדט נאך אז ער איז דאס מקשר אויכעט מיט אן עניין פון א דבר תורה, און מקשר דערנאך און מסיים מיט אן עניין של צדקה, וואס אט דעמאלס האט מען זיך די אלע ג' עמודים שעליהם העולם עומד, אנהייבנדיג פון דעם עולם קטן זה האדם. אז דאס וואס ער האט אנגענומען די החלטות טובות אלס אן עולם ווארום בראש השנה ווערט זיך בהדגשה ביי יעדער אידן אויף דאס וואס ער איז אן עולם מלא, און ווי די משנה וברייתא און גמרא זאגט עס בפשטות, ניט א רמז און א דרוש, ס'איז א בפירוש'ע גמרא, אז ווען ווייס מען און פון וואנעט ווייס מען און ווי אזוי ווייס מען, אז יעדער איז אן עולם מלא, ווארום אדם נברא יחידי. ווען איז געווען אדם נברא יחידי? אין דעם ערשטן ראש השנה, ובתחילת ראש השנה. זאגט מען אים אז אט די החלטות וואס ער האט אנגענומען אלס אן עולם, וואס בערך טאקע פון כל הבריאה כולה ווערט עס אנגערופן בכמות עולם קטן, ער איז אבער אן עולם מלא אנגעפילט מיט אלע כוחות וואס מען דארף האבן אויף דורכפירן דעם אייבערשטענס שליחות און מאכן לו יתברך דירה בתחתונים איז ווי ער איז מבאר און מובן און פשוט לויט דעם ביאור אין קונטרס החלצו דארף דאס זיין אין אן אופן פון החלצו מכיון אז ס'קלייבן זיך צוזאמען עטליכע אידן צוזאמען ווער רעדט נאך א ציבור פון אידן

ווערט אנגערופן די זעלבע מלחמה, די זעלבע נקמה, אין איין פסוק נקמת ישראל, אין א צווייטן פסוק נקמת הוויה. און מען דארף האבן אז בשעת מען גייט אריבער פון תשרי אין חשוון כאמור, דארף מען האבן א תוספת כח אויף זיין זיכער אז מ'וועט דורכפירן די אלע החלטות און בשלימותם,

און מבואר בארוכה אין פרק לב, וואס דאס איז דאך אויכעט געווען די הצעה, און דאס איז אויכעט די התחלה אין דער און דורך דער התוועדות, אז מען קלייבט זיך צוזאמען און מיט א החלטה תקיפה, אז מען גייט ארויס לנקום נקמת הוויה במדין אין יעדער ענין וואס קען ברענגען א מדון ומריבה רחמנא ליצלן צווישן איין איד מיט א צווייטן. ווארום ס'דארף זיין אהבת ישראל ביז אין אן אופן פון כמוך, ביז בשלימותה, וואס דעמאלט ווערט דערפון אחדות ישראל בדרך ממילא, כמדובר בארוכה לעיל. און דערפאר איז אויכעט כדי נאך מער להוסיף בזה, איז קומט זיך פאר די התוועדות במקום שמגדלין בו תורה, לאחר שמגדלין בו תפילה, וואס דער סדר איז פריער בית הכנסת און דערנאך בית המדרש, אפילו ווען דאס איז אין דעם זעלבן מקום, אין דעם זעלבן בנין, איז מגדלין בו תפילה, אז די תפילה איז אן אופן פון מגדלין, און תורה איז אן אופן פון מגדלין, און דערנאך בלי נדר איז מסיים זיין אויכעט מיטן ענין הצדקה, האט מען דעמאלט די ג' עמודים שעליהם העולם עומד, אז כאמור לעיל אז די אלע החלטות טובות וואס ער האט אנגענומען אלס זייענדיג אן עולם און אן עולם מלא, זאל דאס זיין אין אן אופן פון עומד, אין אן אופן של עמידה ותקיפות הכי גדולה, נישט קוקנדיג אויף די שינויים וואס איז דא מצד דעם זמן, זמני השנה וועלכע ס'קומען אן וואס כל יומא ויומא, איז דאך אינו דומה לחבירו ווארום כל יומא ויומא עביד עבידתיה, און ויהי רצון כמדובר בארוכה אויכעט אין דעם שבת שלפני זה, שבת מברכים חודש חשוון שבת בראשית, אז מען זאל אזוי טון בכל מקום האפשרי, זאלן זיך אידן צוזאמענקלייבן,

אין סוף וועט ער האבן צו טון און צו טון פאר אריכות ימים ושנים טובות. מיט אלע פירושים וואס אין דערויף איז דא, סיי ברוחניות סיי בגשמיות. וכאמור, אז ויהי רצון אז די וואס זענען זיך דא משתתף, אדער די וואס הערן דאס באופן ישיר, אדער די וועלכע מען וועט עס איבערגעבן, זאל יעדער פון זיי ווערן א טפח על מנת להטפיח, ובלשון הידוע אויכעט דער הידוע א נר להאיר די גאנצע סביבה ארום זיך, דורך באווייזן א לעבעדיגן ביישפיל שממנו יראו וכן יעשו, והמעשה הוא העיקר, בזה ער מקיים די אלע החלטות טובות.